ליל שישי פרשת בחוקותי, מען הייבט אן קאפיטל כ ו, פסוק כ ט, מען האלט דא אינמיטן די תוכחה, זאגט דער פסוק ואכלתם בשר בניכם, עס וועט צוקומען צו אזא ענגע מצב, עס וועט זיין אזעלכע הויעכע שטאפלען פון הונגער, אז מען וועט צוקומען נעבעך צו עסן אויכעט די פלייש פון די אייגענע זין, איר וועט עסן די פלייש פון אייערע זין, ובשר בנותיכם תאכלו, און די פלייש פון ענקערע טעכטער וועט עטס עסן, איז דער אור החיים הקדוש מסביר פארוואס שטייט ואכלתם און נאכאמאל תאכלו, זאגט ער אז מען וועט עסן די פלייש פון די זין צום ערשט, אבער נישט ווייל מען וויל נאר עסן די פלייש פון די זין, נאר ווייל מען וויל קענען עסן די פלייש פון די טעכטער אויכעט, איז אויב זאל מען עסן קודם די טעכטער, וועלן די זין זיך שלאגן און זיך נישט לאזן אז מען זאל זיי שעכטן, ממילא וועט מען שוין נישט קענען עסן די זינען, איז ואכלתם בשר בניכם מען וועט אנהייבן מיט די זינען, כדי ובשר בנותיכם תאכלו מען זאל קענען עסן פון ביידע, די טעכטער זענען שוואכלינגען און זיי קענען זיך נישט שלאגן מיט די עלטערן, ממילא וועט מען קענען עסן נעבעך ביידע, נאך א פשט זאגט ער, תאכלו. אז אנדערש ווי געווענליך ווען א מענטש טוט אזא אכזריות'דיגע אקט האט ער נאכדעם חרטה און ער נעמט זיך וויינען וואס האב איך געטון, מיין זון, מיין טאכטער, אבער דא וועט זיין אזא שווערע הונגער אז תאכלו, דער מענטש וועט זאגן אכלתי ואוכל עוד, איך דארף נאך, איך בין נאך הונגעריג, געב מיר נאך. פסוק ל', והשמדתי זאגט דער אייבערשטער איך וועל פארלענדן את במותיכם, ענקערע הויכע הייזער, די טורעמעס, והכרתי את חמניכם, און אטאמאטיש וועל איך פארשניידן מיט דעם די צירות וואס מען פלעגט מאכן אויף די הויכע געביידעס פאר די עבודה זרה וואס מען פלעגט דינען פאר די זון. רשי זאגט אין די קומענדיגע פסוק אז והכרתי איז נישט קיין באזונדערע קללה, נאר ס'קומט אטאמאטיש, וויבאלד די הויעכע געביידעס פאלן אראפ, ווערט אויך צובראכן די צירות וואס מ'האט געדינט דערצו, ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם, איך וועל געבן ענקער פארשטארבענע קערפער אויף די קערפער פון ענקערע מיאוסע עבודה זרות, גלוליכם איז א לשון פון גלל, מיסט, וגעלה נפשי אתכם, מיין זעהל וועט ענק פארמיאוסן,

א געוויסע עבודה זרה וואס מען שטעלט אויף אויף די דעכער, ועל שם שמעמידין בחמה, ווייל מען שטעלט עס אויף פאר די זון, אונטער די זון, קרויין חמנים, ווערט עס אנגערופן חמנים. ונתתי את פגריכם, ברענגט רש י פון מדרש, תפוחי רעב היו, זיי זענען געווען אויפגעשוואלן פאר הונגער, עס האט זיך געמאכט אזאלעכע בלעזלעך אויפן גאנצן קערפער, ווי די הויט האט זיך אפגעטיילט פון די פלייש, זאגט רש י מסכת שבת,

ווי די תורת כהנים ברענגט א מעשה אז אליהו הנביא זכר לטוב איז ארום געגאנגען צווישן די אלע וואס זענען געווען געשוואלן פאר הונגער און ער האט געטראפן א קינד האט ער אים געפרעגט פון וועלכע משפחה קומסטו האט ער אים געזאגט פון וועלכע משפחה ער קומט וויפיל זענען געווען אין ענקער משפחה זאגט ער עס האט זיך געציילט דריי טויזנט מענטשן וויפיל זענען געבליבן דערפון נאר איך אליין פרעגט אים אליהו דו ווילסט זאגען איין זאך און דו'סט קענען בלייבן לעבן זאגט ער יא האט ער אים געזאגט דעם פסוק שמע ישראל. האט די קינד געשריגן אז ער זאל זיין שטיל, מען דערמאנט נישט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, מיין טאטע האט מיר אזוי נישט אויסגעלערנט. וואס האט ער יא געטון, דער קינד האט ארויסגענומען א געטשקע, ער האט עס געלייגט אויף זיין הארץ, און ער האט עס געהאלדזט און געקושט, ביז זיין בויך האט זיך געשפאלטן און ער איז געפאלן טויטערהייט אויף דעם עבודה זרה, און אויף דעם איז געזאגט געווארן דער פסוק ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם. וגעלה נפשי אתכם, זאגט רש"י זה סילוק שכינה, דאס מיינט אז די שכינה טוט זיך אפ, און אטאמאטיש איז שוין נישטא קיין נבואה צווישן אידן, ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, והיא שנתקיימה בזמן הזה, דאס איז מקוים געווארן היינטיגע טעג, ולה כלו עינינו ודאבה מאוד נפשנו, אוי נא לנו, ס'איז זייער א ווייטאגליכע זאך דער פאקט אז אונז האבן מיר נישט היינט קיין נבואה. ספרים הקדושים פרובירן דאך ממתיק צו זיין די דינים, אויך אין די תוכחה איז דא אין מערערע ספרים וואס זיי טייטשן דאס אויס אביסל מער רחמנות'דיג, איז אויף פסוק כ"ט ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו איז דער תפארת שלמה מאריך און ער זאגט אז דאס באציט זיך אויף א מענטש וואס ער עסט בקדושה אז מען קען דורך דעם אויפלעבן ניצוצות הקדושים, עיין שם וואו ער איז מאריך לפי דרכו. אין ספר אורח לחיים ברענגט ער פונעם מעזריטשער מגיד אז ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם מיינט אז מען וועט האבן אזא תענוג ונחת פון די קינדער אז מען וועט שוין זאט זיין פון דעם אליין כאילו מען האט געגעסן און געטרינקען, אזוי ווי די תרגום זאגט אויף ויחזו את אלקים ויאכלו וישתו אז מען האט זיך אזוי געפרייט כאילו מען האט געגעסן און געטרינקען. דער פרדס יוסף ברענגט אז דאס מיינט צו זאגן אז מען וועט קענען עסן ביי די קינדער ואכלתם בשר בניכם, מ'וועט נישט דארפן זיך זארגן אז די קינדער האבן עפעס חששות פון טריפה אין שטוב, מ'וועט זיך קענען פארלאזן אויף די כשרות, און אין זיינע צייטן איז דאס געווען זייער אקטועל, וואס די קינדער זענען נעבעך אוועקגעקראכן פון די עלטערנס וועגן, אבער דאס איז א ברכה אז יעדער איינער וועט קענען זיין רואיג און פארזיכערט צו עסן ביי די אייגענע קינדער. דא אין דעם פסוק, והכרתי את חמניכם, זאגט די חזקוני אויך אז דאס איז נישט קיין קללה, ווי רש"י זאגט שפעטער, ווייל פארקערט, דאס איז דאך א צעשטערונג פון עבודה זרה, וואס קען זיין שלעכט מיט'ן צעשטערן עבודה זרה? אדרבה, אז מען צעשטערט די אלע במות, די אלע זאכן וואס זיי האבן געדינט, העט דאך שוין נישט זיין קיין באווייז פאר'ן מקטרג אז זיי האבן געדינט עבודה זרה, ממילא, ס'קומט ארויס פון דעם א טובה פאר אידישע קינדער. דער אבן עזרא זאגט די המשך פון די צוויי פסוקים, זאגט ער, ס'וועט זיין אזא שווערע הונגער אז מ'וועט דארפן נעבעך צוקומען צו עסן די אייגענע קינדער, און מ'וועט נישט האבן וואו מתפלל צו זיין, ווייל והשמדתי את במותיכם והכרתי את חמניכם, זעט אויס ער טייטשט דא במות, א לשון פון א מזבח ווי מ'שעכט דארט פאר די עבודה זרה, אז דער אייבערשטער וועט צושניידן, צושטערן די אלע פלעצער, וועט מען נישט האבן וואו זיך אויסצוגיסן דאס הארץ, וואו צו גיין מתפלל זיין, צו געהאלפן ווערן פון דעם הונגער. פסוק ל"א. ונתתי און איך וועל געבן את עריכם ענקערע שטעט חרבה, צעשטערט, והשמותי את מקדשיכם איך וועל פארוויסטן ענקערע הייליגקייטן, דאס גייט נישט ארויף נאר אויפן בית המקדש, ס'וואלט געדארפט שטיין מקדשי, ומקדשיכם, זאגן חזל גייט ארויף אויף די בתי כנסיות און בתי מדרשות, אז ס'וועט זיין צעשטערט, ולא אריח בריח ניחוחכם, איך וועל נישט שמעקן מער די גערוך פון ענקערע קרבנות, וואס עטס וועטס מאכן פאר מיר, ס'זאל ארויפגיין לריח ניחוח, איך וועל דאס נישט מער שמעקן. זאגט רש"י ונתתי את עריכם חרבה, יכול מאדם, וואלט איך געקענט מיינען אז דאס מיינט נאר די איינוואוינער פונעם שטאט וועלן נישט דארט זיין מער. כשהוא אומר ווען ס'שטייט שפעטער אין פסוק ל"ב, והשמותי אני את הארץ, איך וועל פארוויסטן דאס לאנד, הרי אדם אמור, רעדט מען דאך שוין פון דעם אז ס'וועט זיין פארוויסטעט פון די איינוואוינער, הא מה אני מקיים חרבה וואס ס'שטייט אין דעם פסוק, מעובר ושב. אפילו דורכגייערס וועלן נישט אריינקומען אינעם שטאט, אזוי וויסט וועט עס זיין. והשמותי את מקדשיכם יכול מן הקרבנות, אז דא רעדט מען פון דעם אז מ'וועט פארוויסטן די בית המקדש פון קרבנות, כשהוא אומר ולא אריח שטייט ווייטער אין פסוק איך וועל נישט שמעקן די גערוך פון ענקערע קרבנות, הרי קרבנות אמורים, רעדט מען דאך שוין פון די קרבנות, הא מה אני מקיים והשמותי את מקדשיכם, מן הגדודיות, מקדשיכם מיינט אידן וואס האבן זיך צוגעגרייט ארויפצוגיין צום בית המקדש, גרופעס, שיירות של ישראל, שהיו מתקדשות ונועדות לבוא שם, זיי האבן זיך געהייליגט און געגרייט און באשטימט ארויפצוגיין צום בית המקדש, און דאס איז אמאל געווען אבער ס'וועט מער נישט זיין. זאגט רש"י הרי שבע פורעניות, די גאנצע פרשה גייט דאך איינגעטיילט זיבן און זיבן קעגן די זיבן זינד וואס די פסוק רעכנט אויס אנהייב פון די תוכחה, זאגט רש"י די זיבן פורעניות ענדיגן זיך דא. די ערשטע איז געווען אכילת בשר בנים ובנות, מ'וועט אויפעסן די פלייש פון די זין און טעכטער, והשמדת במות, אז מ'וועט פארטיליגן די הויכע הייזער הרי שתים, כריתת חמנים, דאס פארשניידן פון די חמנים, די צורות, אין כאן פורעניות, דאס איז נישט קיין פורעניות, ווייל דאס איז דאך פארקערט, דאס איז דאך א אויסרייסונג פון עבודה זרה ווייל דאס איז א גוטע זאך.

אז די שטעט וועלן זיין פארוויסטעט פון יעדן עובר ושב, שממון מקדש מן הגדודיות, ס'וועט נישט ארויפקומען די גרופעס אידן קיין צום בית המקדש, און ולא אריח קרבנות, כ'וועל נישט שמעקן די קרבנות הרי שבע, דאס איז זיבן. הגם די פסוקים זאגן נאך ווייטער נאך פורעניות, זאגט די גור אריה אז ביז אהער רעדט מען פון זאכן וואס האבן פאסירט ביזן חורבן בית המקדש, און פון דא און ווייטער איז טאקע אנדערע פורעניות, אבער ס'גייט נישט אריין אין חשבון פון די זיבן, ווייל דאס זענען זאכן וואס האבן פאסירט שוין נאכן חורבן, דאס איז א עקסטערע זאך. אויף ממתיק צו זיין די דינים פון דעם פסוק, איז דא א חזל והשמותי את מקדשיכם זאגט די משנה אין מסכת מגילה, אז מען לערנט פון דא ארויס, קדושתן אף כשהן שוממין, אפילו ווען די בית המקדש אדער בתי כנסיות און בתי מדרשות זענען צושטערט און פארוויסטעט, האט עס נאך אלץ די קדושה אין זיך, דא פארשידענע דינים פון א בית הכנסת וואס איז חרוב געווארן וואס מ'טאר אלץ נישט טוהן דערמיט ווייל ס'האט נאך די קדושה אין זיך, ווי דער ערבי נחל ברענגט אראפ פונעם בינה לעיתים אז פון די שממון פון ארץ ישראל און פון די שטעט, פון דעם אליין זעהט מען אז ס'ליגט נאך א קדושה דארט. ווייל די גוים זענען נישט מצליח דאס צוריק אויפצובויען פון דעם וואס ארץ ישראל פוסטעוועט, און קיין איין אומה ולשון איז נישט מצליח צוריק אויפצובויען דארט די אלע חורבנות, פון דעם אליין זעט מען אז די אידן האבן נאך א חזקה אין דעם, ס'באלאנגט נאך פאר זיי, און דער אייבערשטער וויל עס נאך צוריק געבן צו די ארגינעלע בעלי בתים, און דערפאר לאזט ער נישט אז אנדערע זאלן זיך דארט באזעצן דערין און דאס געהעריג צוריק אויפבויען. ולא אריח בריח ניחוחכם, ברענגט דער חידא, בריח ניחוחכם וועל איך טאקע נישט שמעקן, אבער אין די זעלבע צייט שמעקט דער אייבערשטער קרבנות, וואס אליהו הנביא שטייט און איז מקריב אין בית המקדש של מעלה, ווי ער ברענגט פון רמע מפאנו, אז ער האט דארטן געלט פון די תרומת הלשכה, און ער ברענגט די אלע קרבנות, פארן ציבור'ס וועגן, און די אבות העולם שטייען דארטן, און די לוויים זינגען דארט, און פון די הויט פון די אלע קרבנות מאכט מען פארמעטן און מען שרייבט דארט אויף די זכותים פון די אידן, ממילא איז והשמותי את מקדשיכם אפילו ווען די בית המקדש איז חרוב, איז נאר בריח ניחוחכם שמעק איך טאקע נישט, אבער איך שמעק די גוטע גערוך פון די קרבנות וואס אליהו הנביא טוט מקריב זיין אויבן אין די בית המקדש של מעלה. פסוק ל' בית, והשמותי אני את הארץ, איך וועל פארוויסטן דאס לאנד, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ס'וועלן זיך פארוויסטן אויף איר ענקערע פיינט וואס זיי באזעצן זיך אין איר. זאגט רשי, והשמותי אני את הארץ, זו מידה טובה לישראל, דאס איז א גוטע זאך פאר אידישע קינדער, און מען לערנט דאס ארויס פון דעם לשון אני, פארוואס שטייט אז דער אייבערשטער אליין וועט עס טון? דער אייבערשטער איז נישט מייחד זיין נאמען ביי שלעכטס, מאתו לא תצא הרעות, אלא מאי דאס איז נישט אזא שלעכטע זאך אז דאס לאנד איז פארוויסטעט און די פיינט טרעפן נישט קיין נחת רוח דערין און אזוי לאזן זיי זיך אפ דערפון. שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם שתהא שוממה מיושביה עס וועט זיין אינגאנצן פארוויסטעט אפילו די אומות העולם וועלן נישט וועלן זיך באזעצן דארט און אזוי וועט עס שטיין גרייט פאר די אידן ווען זיי וועלן זיך עווענטועל צוריקקערן צום הייליגן לאנד. דער רמבן זאגט טאקע אז דאס איז א גרויסע ראיה און א הבטחה אין אלע גלות'ער אז אידן וועלן זיך צוריק קערן קיין ארץ ישראל, כי לא תמצא בכל הישוב, אין די גאנצע באוואוינטע וועלט קענסטו נישט טרעפן א לאנד וואס איז אזוי גוט און וואס איז געווען אמאל אזוי שיין באזעצן ווי ארץ ישראל און ס'איז יעצט אזוי חרוב ווי ארץ ישראל. כי מאז יצאנו ממנה, פון ווען אונז זעמער ארויס דערפון, לא קיבלה אומה ולשון, ס'האט נישט געקענט אננעמען אין זיך קיין שום פאלק, וכולם משתדלים להושיבה, אלע פרובירן צו באזעצן ארץ ישראל, ואין לאל ידם, זיי האבן נישט די מעגליכקייטן דערצו, וואס דאס איז א ראיה אז דאס ווארט אז די ארגינעלע איינוואוינער זאלן צוריק קומען. פסוק לג. ואתכם אזרה בגוים, זאגט דער אייבערשטער און ענק וועל איך אויסשפרייטן צווישן די פעלקער, איך וועל ענק פארטרייבן אין גלות, און מען וועט נישט זיין אין איינעם, יעדער איינער וועט זיין אין א צווייטע לאנד, והריקותי אחריכם חרב, איך וועל אויסלערן נאך ענק דאס שווערד, והיתה ארצכם שממה. ענקער לאנד וועט זיין פארוויסטעט, ועריכם יהיו חרבה, און ענקערע שטעט וועלן זיין חרוב. זאגט רשי, ואתכם אזרה בגוים, זו מידה קשה, דאס איז שוין יא א שווערע זאך, די פריערדיגע פסוק איז טאקע געווען א גוטע מידה, אבער דא גייט מען שוין צוריק צו תוכחה, שבשעה שבני המדינה גולים למקום אחד, ווען אלע מענטשן פון א געוויסע געגנט ווערן פארטריבן אויף איין פלאץ, זיי קומען אן צו די זעלבע דעסטינאציע, רואים זה את זה, זעען זיי זיך איינער דעם אנדערן ומתנחמים, זיי טרייסטן זיך. וישראל אבער נזרו כבמזרה, אידן זענען געווארן אויסגעשפרייט אזוי ווי מיט א ווינטשובל, כאדם הזורה שעורים בנפה, ווי איינער וואס טוט ווינטשובלען גערשטן ואין אחת מהן דבוקה בחברתה. גערשטן איז זייער א לייכטע זאך און ס'פאלט אראפ און ס'שפרייט זיך זייער אויס, קיין איינס קומט נישט אן נעבן די אנדערע, אזוי ווייט זענען די אידן אויסגעשפרייט. חזל זאגן אבער אז פון די אנדערע זייט איז דאס א גוטע זאך, צדקת פרזונו בישראל, זאגט די גמרא דער אייבערשטער האט געטון א צדקה מיט אידישע קינדער אז ער האט זיי אויסגעשפרייט צווישן די פעלקער, ווייל אויב די אידן וואלטן געווען אין גלות אונטער איין הערשאפט וואלט געקענט בייפאלן פאר יענעם מלך פאר יענעם מושל, אומצוברענגען חלילה דאס גאנצע פאלק, און אזוי וועט אייביג איבערבלייבן פון כלל ישראל. און דאס איז די פשט זאגט די מלבים, די המשך פונעם פסוק, ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב, ווייל די שווערד איז אויסגעלערט און עשיו הרשע זוכט אונז צו פארלענדען, האט מען געמוזט צוטיילן די שתי מחנות אם יבוא אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה, האט מען געדארפט אויסשפרייטן די אידן צווישן אלע פעלקער צו מאכן זיכער אז מען וועט זיי קיינמאל נישט אינגאנצן אויסראטן.

אינה חוזרת מהר, ס'וועט נישט שנעל צוריקגיין צו איר פלאץ, כאדם שמריק את המים ואין סופן לחזור אזוי ווי א מענטש גיסט אויס וואסער אויף דער ערד און ס'קען נישט צוריק ווערן צוזאמגענומען. והיתה ארצכם שממה איז לכאורה דאך שוין געשטאנען אויך אין די פריערדיגע פסוק והשמותי אני את הארץ, און ס'איז שוין געשטאנען פארדעם אויך ונתתי את עריכם חרבה, וואס וויל די פסוק צולייגן? שלא תמהרו לשוב לתוכה, עטס עטס נישט שנעל צוריק קומען צו איר, און מתוך כך און ווייל ס'וועט דויערן לאנג די גלות, עריכם יהיו חרבה מיינט נראות לכם חרבות, ס'וועט אויסזען פאר ענק ווי ס'איז חרוב, שבשעה שאדם גולה מביתו ומכרמו ומעירו וסופו לחזור, א צייט וואס א מענטש ווערט פארטריבן פון זיין הויז, פון זיין וויינגארטן, פון זיין שטאט, אבער ער גייט נאך צוריק קומען, איז כאילו אין כרמו וביתו חרבים, ס'רעכנט זיך ביי אים כאילו ס'איז נאכנישט חרוב. כך שנויה בתורת כהנים, וויבאלד אבער די גלות וועט זיך פארציען, וועט מען זען אז ארצכם איז שממה און עריכם איז חרבה, עס וועט אויסזען פארוויסטעט, וויבאלד ס'געדויערט אזוי לאנג ביז מען גייט צוריק אהיים. דער מלבים זאגט אז די פסוק רעדט דא פון א צווייטע זאך, די פריערדיגע פסוק רעדט נאך פארן חורבן, וואס דעמאלטס זענען די גרויסע שטעט קודם חרוב געווארן, די שונא האט איינגענומען שטאט ביי שטאט, און הערשט נאכדעם איז מען פארטריבן געווארן אין גלות ואתכם אזרה בגוים, און הערשט נאכדעם וואס מען האט פארטריבן אין גלות, זענען די קליינע שטעט ליקווידירט געווארן, קודם האט די שונא איבערגעלאזט פארשידענע אידן אין די קליינע דערפער זיי זאלן נאך באארבעטן די פעלדער און די וויינגערטנער, שפעטער האט מען זיי אויכעט פארטריבן, און דעמאלטס איז מקוים געווארן וואס עס שטייט אין דעם פסוק, והיתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חרבה. דער אור החיים הקדוש זאגט אז אין דעם פסוק איז מרומז די שבועות וואס דער אייבערשטער האט באשוואוירן אידישע קינדער שלא יעלו בחומה, זאלן נישט ארויפגיין מיט א כח, און אויכעט אז מען זאל נישט מורד זיין אין די אומות העולם, דאס איז די פשט ואתכם אזרה בגוים, אזרה מען זאל זיין צוזייט און צושפרייט און נישט צוזאמגענומען בכח אויף איין מאל און וועלן ארויפגיין, בגוים אז מען זאל זיך פירן צווישן די פעלקער איידל און רואיג און נישט אז מען זאל מורד זיין אין זיי, און טאמער נישט והריקותי אחריכם חרב, ווי ס'שטייט די פורעניות, הנני מתיר את בשרכם, אז עס זאל זיין אזוי ווי די הערשן און די הינדן אויפן פעלד, אויב מען האלט נישט איין די שלש שבועות. פסוק ל ד, אז דעמאלטס ווען די שטעט און דאס לאנד וועט זיין פארוויסטעט, תרצה הארץ את שבתותיה, וועט די ערד באוויליגן, איבערבעטן דעם אייבערשטן אויף דעם וואס די איינוואוינער אירע האבן נישט אפגעהיטן די אלע יארן וואס מען האט געדארפט רוען, כל ימי השמה, די אלע טעג וואס זי איז פארוויסטעט, ואתם בארץ אויביכם, און עטס זענטס אין די לאנד פון ענקערע פיינט,

כל ימי השמה, לשון העשות, ומ' דגש, במקום כפל שממה, ס'וואלט ווען געדארפט שטיין צוויי מם'ס אין די ווארט שממה, אבער ס'שטייט א פינטל אין די מ' און דאס איז שוין אנשטאטס צוויי. תפארת שלמה איז מאריך דא אז די והרצת את שבתותיה קען אויכעט מיינען א גוטע זאך, אז די שבתים פון די גלות טעג זענען אויף א גרעסערע בחינה און א העכערע מדריגה ווי די שבתים ווילאנג מ'איז געווען אין ארץ ישראל, עיין שם. פסוק ל' היי, כל ימי השמה תשבות, די אלע טעג פון איר פארוויסטונג וועט זי רוען, את אשר לא שבתה דאס וואס זי האט נישט גערוהט בשבתותיכם אין ענקערע רוען יארן, בשבתכם עליה ווען עטס זענטס געזיצן אויף איר. זאגט רשי, את אשר לא שבתה, שבעים שנה של גלות בבל, די זיבעציג יאר פון גלות בבל, הן היו זיי זענען געווען כנגד שבעים שנות השמיטה ויובל, קעגן די זיבעציג יארן פון שמיטה און יובל, שהיו וואס זענען געווען בשנים אין די יארן, שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום וואס די אידן האבן דערצערנט אין ארץ ישראל פארן אייבערשטן, וואס דאס איז געווען א חשבון פון ארבע מאות ושלושים שנה, פיר הונדערט און דרייסיג יאר האט אנגעהאלטן וואס מען האט געזינדיגט, און ער מאכט דא דעם חשבון. שלש מאות ותשעים היו שני עוונם משנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים. פון ווען מ'איז אריין קיין ארץ ישראל איז די ערשטע יארן איז מען יא געווען ערליך אבער שפעטער זענען אויפגעשטאנען שלעכטע קעניגן און דאס פאלק האט געדינט עבודה זרה איז געווען דרײַ הונדערט נײַנציק יאר ביז די עשרת השבטים זענען פארטריבן געווארן. ובני יהודה וואס זיי זענען נאך געבליבן נאכדעם אין ארץ ישראל, הכעיסו לפניו ארבעים שנה, האבן דערצערנט פארן אייבערשטן נאך פערציג יאר, משגלו עשרת השבטים, פון די עשרת השבטים זענען פארטריבן געווארן עד חרבות ירושלים ביז ירושלים איז חרוב געווארן, הוא שנאמר ביחזקאל, ואתה שכב על צדך השמאלי וגומר, דער אייבערשטער האט אים געהייסן ער זאל זיך אראפלייגן אויף די זייט, צו מכפר זיין, עס זאל אים זיין אומבאקוועם און מיט דעם וועט מען פארצייען אויף די עבירות פון די עשרת השבטים און פון יהודה בנימין. שטייט דארט די פסוק וכלית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ווען דו'סט ענדיגן ליגן אויף די לינקע זייט זאלסטו דיך נאכאמאל אויסדרייען אויף די רעכטע זייט ונשאת און דו'סט פארצייען את עון בית יהודה ארבעים יום זאל ער אזוי ליגן איין טאג אקעגן א יאר וואס זיי האבן געזינדיגט זעהן מיר אז פון די צייטן פון יחזקאל וואס דעמאלטס זענען פארטריבן געווארן די עשרת השבטים האבן זיי געזינדיגט נאך פערציג יאר די שבטים פון יהודה און בנימין. ונבואה זו נאמרה ליחזקאל בשנה החמישית לגלות המלך יהויכין, פינף יאר נאכדעם וואס יהויכין איז פארטריבן געווארן, ועוד עשו שש שנים עד גלות צדקיהו, און פון די נבואה און ווייטער וואס דאס איז שוין געווען נאך פֿערציק יאר זינדיגן, האבן זיי געזינדיגט נאך זעקס יאר, ביז צדקיהו המלך איז פארטריבן געווארן. נאך יהויכינ'ס גלות איז געווען עלף יאר ביז צדקיהו איז פארטריבן געווארן, ביי די פיפטע יאר פון צדקיהו'ס מלוכה איז געווען די פריערדיגע נבואה, און די נבואה האט געזאגט אז די אידן האבן שוין געזינדיגט פֿערציק יאר זייט די עשרת השבטים זענען פארטריבן געווארן, און פון די נבואה ביז צדקיהו איז פארטריבן געווארן איז געווען נאך זעקס יאר, הרי ארבעים ושש, האלט מען ביי זעקס און פֿערציק יאר וואס די בני יהודה בנימין האבן געזינדיגט, אויסער די דרײַ הונדערט און נײַנציק יאר וואס אלע אינאיינעם האבן געזינדיגט ביז די עשרת השבטים זענען פארטריבן געווארן. און רשי וועט באלד מאכן דעם חשבון וויאזוי ס'איז דא זיבעציק שמיטות און יובלות אין די אלע יארן, אבער וויבאלד מ'האט יעצט געזאגט אז ס'איז נאר געווען זעקס און פֿערציק יאר פון נאך די עשרת השבטים'ס גלות ביז גלות צדקיהו וואונדערט ער זיך אויף דעם חשבון, ואם תאמר איי וועסטו זאגן שנות מנשה, מנשה אליינס וואס ער איז געווען די קעניג נאך חזקיהו המלך, איז דאך געווען חמשים וחמש היו, פינף און פופציג יאר האט ער געקעניגט, האסט דאך סאך מער יאר וואס מען האט געזינדיגט, אויף דעם זאגט ער ניין, מנשה עשה תשובה שלושים ושלש שנה, דריי און דרייסיג פון זיינע פינף און פופציג יאר האט ער תשובה געטון, וכל שנות רשעו עשרים ושתיים שנה איז נאר געווען צוויי און צוואנציג יאר, ממילא פון מנשה רעכנט מען נאר צוויי און צוואנציג יאר בחטא, דכתיב ויעש אשרה, כאשר עשה אחאב, ואחאב מלך כ"ב שנה, אזוי איז דא א גירסא אז מען לערנט עס ארויס ווייל ס'שטייט ביי אים אז ער האט זיך געפירט אזוי ווי אחאב, וואס אחאב איז געווען קעניג צוויי און צוואַנציק יאר, כמו שאמרו באגדת חלק, אז פון דעם זעהן מיר אז נאר צוויי און צוואַנציק יאר האט אנגעהאלטן זיין זינד. ושל אמון, דער קעניג וואס איז געווען נאך אים איז געווען שתיים, נאך צוויי יאר, ואחת עשרה ליהויקים וכנגדן לצדקיהו, נאך עלף פאר יהויקים און עלף פאר צדקיהו. ממילא רעכן צאם, צוויי און צוואנציג מיט צוויי איז פיר און צוואנציג, מיט נאך צוויי מאל עלף איז נאך צוויי און צוואנציג, אלעס אינאיינעם איז עס זעקס און פערציג יאר, דאס איז די חשבון פון די זעקס און פערציג יאר וואס רשי האט געמאכט פון די גלות עשרת השבטים ביז גלות צדקיהו. יעצט גייט ער מאכן דעם חשבון פון זיבעציג שמיטות און יובלות וואס מען האט נישט געהיטן, צא וחשוב, רעכן אויס לארבע מאות ושלושים ושש שנים, דרײַ הונדערט און נײַנציק מיט זעקס און פֿערציק קומט דאך אויס פֿיר הונדערט און זעקס און דרײַסיק, רעכן אויס די שמיטין ויובלות שבהם, והם שש עשרה למאה, פאר יעדע הונדערט יאר איז דא זעכצן יארן וואס מען דארף רוען, ארבע עשרה שמיטין און שניים יובלות, יעדע יאר איז דאך איינגעטיילט אין צוויי יובלך, און יעדע יובל איז איינגעטיילט אין זיבן שמיטות, קומט אויס אז אין הונדערט יאר איז דא צוויי יובלות מיט פֿערצן שמיטות, הרי לארבע מאות שנה, פיר מאל. פֿערצן איז ששים וארבע, פֿיר און זעכציק יאר וואס מען האט געדארפט רוען, דאס איז פאר די פֿיר הונדערט יאר, און בלייבט דאך נאך איבער זעקס און דרײַסיק יאר, איז לשלושים ושש שנה איז דא חמש שמיטות, נאך פֿינף שמיטות, פֿינף מאל זיבן איז פֿינף און דרײַסיק, ממילא האלט מען שוין ביי נײַן און זעכציק שמיטות און יובלות וואס מען דארף פאררעכטן. ושנה יתירה, הרי שבעים חסר אחת, האלט מען ביי נײַן און זעכציק שמיטות און יובלות וואס מען דארף פאררעכטן, ועוד שנה יתירה, זו היתירה שנכנסה בשמיטה המשלמת לשבעים, זיי זענען געווען אין גלות נישט נײַן און זעכציק נאר זיבעציק יאר, ווייל מען האט דאך שוין אנגעהויבן אריינגיין אינעם קומענדיגן שמיטה, און מען האט נישט איינגעהאלטן די הלכות דערפון, ממילא ועליהם נגזר שבעים שנה שלימים, אויף דעם איז נגזר געווארן צו זיין אין גלות גאנצע זיבעציג יאר, ווייל מען האט שוין אנגעהויבן אויך די לעצטע שמיטה, א צווייטע גירסא איז דא, ואותו יובל שגלו, שלא נגמר בעוונם, נחשב להם, ווייל ס'איז שוין געווען זעקס און דרײַסיק יאר אינעם לעצטן יובל, מען האט שוין כמעט געדארפט היטן יובל, און זיי וואלטן ווען געדארפט היטן דעם יובל ווען נישט צוליב זייערע אייגענע עבירות זענען זיי פארטריבן געווארן פון דארט, וויבאלד זיי זענען זיך אליין שולדיג געווען אין דעם וואס ס'איז נישט געווען קיין יובל רעכנט זיך דאס אויך, האבן זיי געדארפט זיין זיבעציג יאר אין גלות, וכן נאמר בדברי הימים, עד רצתה הארץ את שבתותיה וגומר למלאות שבעים שנה, זעהן מיר אז די חשבון פון זיבעציג יאר גלות בבל איז געווען כדי צו באוויליגען אויף די זיבעציג יאר פון שמיטות און יובל וואס מ'האט נישט געהיטן. פסוק ל ו, והנשארים בכם, און די וואס וועלן בלייבן פון ענק, דאס מיינט די אלע וואס וועלן נאך איבערבלייבן נאך די אלע צרות, ווי דער אור החיים הקדוש לערנט אז דאס מיינט אז זיי וועלן נאך אלץ נישט תשובה טון, זיי וועלן נאך בלייבן מיט זייערע זינד, אנדערע לערנען אז דאס מיינט גאר די צדיקים, וואס זיי וועלן האבן א זכות איבערצובלייבן, אבער וויבאלד די צדיקים האבן נישט מוחה געווען אויף די רשעים, וועט קומען אויף זיי די קומענדיגע שטראף, ווי ס'שטייט קלאר ארויסגעשריבן אנהייב פון די קומענדיגע פסוק, וכשלו איש באחיו, ווי רשי ברענגט פון חזל אז דאס מיינט צוליב ערבות, ווייל מ'האט נישט מוחה געווען אויף די חטאים פון אנדערע. זאגט דער פסוק והבאתי איך וועל אריינברענגען מורך, א שוואכקייט, א ווייעכקייט, א ציטערניש, בלבבם אין זייער הארץ, בארצות אויביהם אין די לענדער פון זייערע פיינט, זייער הארץ וועט זיין אזוי דערשראקן, אז זיי וועלן זיך קענען דערשרעקן פון יעדע קלייניקייט, ורדף אותם, ס'וועט זיי נאכיאגן, קול עלה נדף, די קול פון א בלעטל וואס ווערט געשטופט דורך די ווינט און ס'קלאפט זיך צוזאם מיט א צווייטן בלעטל, אזא קליינע קול, וועט זיי מאכן מיינען אז ס'קומט א מיליטער פון רייטער און מ'דארף זיך נעמען לויפן, ונסו מנוסת חרב, זיי וועלן אנטלויפן אזוי אין א איילעניש אזוי ווי איינער אנטלויפט פון א שווערד, ונפלו און זיי וועלן אומפאלן, ואין רודף און באמת יאגט זיי קיינער נישט נאך. זאגט רש"י והבאתי מורך, פחד ורך לבב, א שרעק און א ווייעכקייט פונעם הארץ. מ' של מורך איז א יסוד נופל הוא, ס'איז א חלק פונעם יסוד וואס פאלט אמאל אוועק, כמו מ' של מועד ושל מוקש. ונסו מנוסת חרב, ס'מיינט נישט אז ס'וועט טאקע זיין דארט א שווערד, נאר כאילו רודפים הורגים אותם, אנדערע זענען גורס כאילו הורגים רודפים אותם, כאילו מענטשן מיט שווערד לויפן זיי נאך צום הרג'נען.

הגם, לויט רש"י מיינט נידף א לשון פון נדחף אז ס'ווערט געשטופט, און נישט פון קלאפן, אבער די תרגום טייטשט אייביג איבער דעם ענין, נישט דווקא ווארט פאר ווארט, און די קול קומט דאך ארויס פון דעם וואס ער קלאפט זיך צאם מיטן אנדערן טייטשט ער דאס איבער אלס א לשון פון קלאפן, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק אין פרשת מקץ שדופות קדים אז ס'איז געווען אויסגעקלאפט פון א מזרח ווינט, זאגט דארט די תרגום אויכעט שקיפן קדום. זעהן מיר אז שקיפן איז א לשון פון קלאפן, לשון משקוף, די שוועל, הייסט אויף לשון קודש אויכעט משקוף, ווייל דאס איז מקום חבוטת הדלת ווי די טיר קלאפט זיך אריין, וכן תרגומו של חבורה, א בייל וואס קומט אויכעט פון א קלאפ, זאגט די תרגום אויכעט משקופי. דער בכור שור זאגט אויף מורך בלבבם אז דאס איז א מידה טובה, דאס איז א גוטע זאך אז אידן וועלן זיין מיט ווייכע הערצער אינעם גלות, כדי מען זאל זיך נישט קומען רייצן מיט די פעלקער וואו מען איז פארטריבן געווארן. פסוק ל"ז, וכשלו איש באחיו, זיי וועלן זיך שטרויכלען א מענטש אין זיין ברודער כמפני חרב, אזוי ווי ווען מען לויפט אוועק פון א שווערד און מען איז אזוי צוטומלט אז מען קלאפט זיך אריין איינער אינעם אנדערן, מען יאגט זיך אזוי שנעל און מען קוקט נישט ווי מען גייט און מען פאלט אראפ, אזוי וועט יעצט אויכעט זיין, ורודף אין, אבער קיין נאכיאגער איז נישט דא, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. זאגט דער מלבי"ם דא רעדט מען שוין ווען ס'איז יא דא איינער וואס יאגט זיי נאך, ס'וועט זיין א שונא, א אויב, וואס ער מאכט א מלחמה מיט זיי, אבער ס'וועט זיין אזא ווייכקייט אינעם הארץ, אז מ'וועט זיך נישט קענען אקעגן שטעלן, מ'וועט נישט האבן קיין שטאנד פאר ענקערע פיינט. זאגט רש"י וכשלו איש באחיו, כשירוצו לנוס, ווען זיי וועלן לויפן, צו אנטלויפן, יכשלו זה בזה, וועלן זיי געשטרויכלט ווערן איינער אינעם אנדערן, כי יבהלו לרוץ, ווייל זיי וועלן זיין אזוי צעטומלט צום לויפן. כמפני חרב, כאילו בורחים מלפני הורגים, כּאילו מען אַנטלױפֿט פֿון אײנעם װאָס װיל הרגענען, שיהא בלבבֿם פּחד, אין זײער האַרץ װעט זײַן אַ פּחד װכל שעה סבֿורים שאדם רודפֿם כּסדר װעלן זײ מײנען אַז אײנער יאָגט זײ נאָך. ומדרשו, דער מדרש זאָגט, וכשלו איש באחיו מיינט בשביל אחיו, זה נכשל בעוונו של זה, דער װערט געשטרױכלט װעגן דער זינד פֿון דעם, שכל ישראל ערבים זה לזה װײל אַלע ייִדן האָבן אונטערגענומען אַ ערבֿות אײנער אױפֿן אַנדערן צו זען אַז דער אַנדערער זאָל נישט עובר זײַן אױף די תורה. און מ'לערנט עס אַרױס, זאָגט דער גור אַריה, פֿון דעם װאָס עס שטײט באחיו. אויב מען רעדט דא סתם פון זיך אנקלאפן אין יענעם און אראפפאלן, וואלט געקענט שטיין איש באיש וכדומה, פארוואס שטייט אחיו? נאר ס'קומט לאזן הערן אז צוליב דעם וואס אידן זענען ברודערס, און מיט א ברודערליכקייט איז מען אחריות איינער אויפן אנדערן, און וויבאלד מען האט נישט מוחה געווען דארט ווי מען האט געקענט מוחה זיין, וועט מען געשטרויכלט ווערן, און מען וועט פאלן, און מען וועט ליידן מיט די פון דעם מורך בלבבם צוליב דעם. פסוק לח, ואבדתם בגוים, עטס וועט פארלוירן ווערן ביי די פעלקער, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, עס וועט ענק פארלענדן די לאנד פון ענקערע פיינט. זאגט רשי ואבדתם בגוים, כשתהיו פזורים, ווען עטס וועט זיין אויסגעשפרייט, תהיו אבודים זה מזה, וועט עטס זיין פארלוירן איינער פונעם אנדערן. ואכלה אתכם אלו המתים בגולה, דאס גייט ארויף אויף די אידן וואס זיי שטארבן דארט אין גלות, און זיי ווערן דארט באערדיגט, און די לאנד פון די פיינט טוט זיי אינגאנצן פארלענדן, אדער ווי דער אבן עזרא זאגט, מענטשן קומען אן אין א פרעמד לאנד, מען איז נישט געוואוינט צו דער לופט, מען איז נישט געוואוינט צו יענע וואסער, און דאס מאכט אז מענטשן זאלן שטארבן פרי, דאס מיינט ואכלה אתכם ארץ אויביכם, די קלימאט, די אטמאספער, דאס קען אויכעט אוועקלייגן א מענטש. ואבדתם בגוים, זאגן חזל, אין מסכת מלקות דף כד עמוד א', אז רב האט געזאגט, כ'האב מורא פון דעם פסוק ואבדתם בגוים, האט אים רב פפא געזאגט, כ'קען דיך טרייסטן, אז ס'מיינט אזוי ווי אן אבידה וואס ווערט געזוכט, אן אבידה ווערט דאך געפונען צום סוף, אזוי ווי ס'שטייט תעיתי כשה אובד בקש עבדך, האט ער געזאגט כ'האב מורא פון די סיפא פונעם פסוק ואכלה אתכם ארץ אויביכם, האט מר זוטרא געזאגט, ס'קען זיין אז מ'וועט זיי אויפעסן אזוי ווי מ'עסט קישואין און דילועין, וואס מ'עסט נאר אויף א חלק דערפון, אבער א חלק לאזט מען איבער, אדער ס'ווערט נישט געהעריג פארדייט, מענטשן האבן עס נישט אזוי ליב, ממילא האבן זיי אביסל ממתיק געווען די דינים פון דעם פסוק. פסוק לט, והנשארים בכם, און די וואס וועלן איבערבלייבן פון די איבערבלייבינג, אזוי טייטשט דער אבן עזרא, ס'איז דאך שוין געשטאנען אין פסוק לו, והנשארים בכם, און די וואס וועלן נאך איבערבלייבן פון די איבערבלייבעניש, אדער ווי דער אור החיים הקדוש זאגט, די וואס וועלן זיך נאך אלץ נישט כאפן ביים קאפ תשובה צו טון, זיי וועלן זיך נאך אלץ אנהאלטן מיט די פריערדיגע עבירות, ימקו בעוונם, זיי וועלן צעגיין צוליב זייערע עבירות בארצות אויביהם, אין די לענדער פון זייערע פיינט, ואף בעוונות אבותם אתם ימקו, אויך צוליב דעם וואס די זינד פון זייערע עלטערן זענען געווען מיט זיי, זיי האבן זיך ווייטער אנגעכאפט מיט די שלעכטע מעשים פון די עלטערן, וועלן זיי צעגיין. זאגט רשי, בעוונות אבותם אתם. וואס איז דער ווארט איתם? און אויכעט איז שווער, מען האט דאך צוגעזאגט, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, אז קיינער גייט נישט דארפן ליידן צוליב די עבירה פון די עלטערן, און פארוואס דא שטייט אז מען וועט יא ליידן צוליב די עבירה פון די עלטערן, נאר די פשט איז, זאגט רש"י כשעוונות אבותם איתם, ווען די עבירות פון זייערע עלטערן זענען נאך אלץ מיט זיי, כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם זיי כאפן אן די שלעכטע מעשים פון זייערע עלטערן אין זייערע הענט, דעמאלטס וועלן זיי באקומען געשטראפט אויף דעם אויכעט.

והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, עס וועט קומען א צייט וואס מען וועט זיך כאפן ביים קאפ וואס דא גייט פאר, וועלן זיי זיך מתוודה זיין זייערע זינד און די זינד פון זייערע עלטערן, במעלם אשר מעלו בי, אין די פעלטשונג וואס זיי די עלטערן האבן געפעלטשט אין מיר, דאס וועלן זיי מתוודה זיין, ואף און אויכעט וועלן זיי זיך מתוודה זיין, אשר הלכו עמי בקרי, אויף דעם וואס זיי אליין די קינדער זענען געגאנגען מיט מיר מיט א מקרה, ווי רש"י האט אויבן געברענגט אפאר פשטים אויף די ווארט, אדער מיינט עס אז געוויסע צייטן היט מען יא די תורה מצוות און אנדערע צייטן נישט, אדער מיינט עס אז מען גייט מיט אן עקשנות קעגן דעם אייבערשטן, און דער אור החיים הקדוש זאגט אז בקרי מיינט אז מען איז תולה די אלע פורעניות אין א מקרה אז ס'איז נישט קיין שטראף אויף די עבירות, ס'איז בצופאל געשען, א הונגער מיט א מארד, ס'האט נישט גארנישט מיט אונזערע שלעכטע מעשים. איז אויף דעם אליין אז מען כאפט נישט אז די פורעניות איז אקעגן די עבירות און ס'דארף מעורר זיין תשובה צו טון אויף דעם אליין דארף מען זיך מתוודה זיין דאס איז א באזונדערע חטא. וואס איז די פשט פון את עוון אבותם ברענגט דער ש"ך על התורה אז מען דארף פארשטיין אונז זאגן מיר ביי תחנון אבל אנחנו ואבותינו חטאנו איז דאך לכאורה שווער, אונז זעמיר דאך מחויב מיט כיבוד אב ואם, דא גייט מען זאגן אז די עלטערן האבן געזינדיגט, זאגט ער אז אבותינו גייט ארויף אויף אונז אליין אין דעם פריערדיגן גלגול, זאגט ער די עוון אבותם קען מען אויכעט זאגן אז דאס מיינט אז מ'וועט זיך מתוודה זיין אויף דעם וואס מ'האט געזינדיגט אין די פריערדיגע גלגול. די מפרשים שטעלן זיך דא אלע, וויבאלד מ'האלט שוין דא ביים אנערקענען די עבירות, מ'האט זיך שוין מתוודה געווען, פארוואס זאגט די פסוק ווייטער אף אני אלך עמם בקרי, איז איינע פון די תירוצים אז די ווידוי פון דעם פסוק איז נאכנישט קיין ריכטיגע ווידוי. קודם דער ספורנו זאגט והתוודו מיינט נאר א חלק פון די עולם וועט זיך מתוודה זיין. עס גייט ארויף אויף דניאל און עזרא, די גאר חשובע אידן פונעם דור, זיי האבן זיך מתוודה געווען די אנדערע האבן זיך נאכנישט מתוודה געווען און פאר דעם וועט מען נאך ווייטער דארפן ליידן. אנדערע זאגן במעלם אשר מעלו בי מיינט אז די ווידוי איז געוועזן נאר משפה ולחוץ, מען האט נאך אלץ געפעלשט אינעם אייבערשטן, ס'איז געווען ממש א טובל ושרץ בידו, מען האט נישט אפגעלאזט די פריערדיגע עבירות, מען האט זיך נישט מתחרט געווען דערויף, נאר מען האט זיך מתוודה געווען מיטן מויל אליין, על חטא שחטאנו לפניך בווידוי פה, דאס אליין אז מען איז זיך מתוודה נאר מיטן מויל און מיט די הארץ איז נישט דערביי, דאס אליין איז א פרישער חטא, און פארדעם זאגט דער פסוק ווייטער אז מען וועט נאך דארפן ליידן. פסוק מ א, אף אני אלך עמם בקרי, איז אויך איך זאגט דער אייבערשטער וועל איך גיין מיט זיי מיט א קרי, וואס דאס מיינט אז נאר צייטנווייז וועל איך מיך באווייזן פאר זיי, והבאתי אותם בארץ אויביהם, און איך וועל זיי אריינברענגען אין די לאנד פון זייערע פיינט, איז דאך לכאורה שווער מען איז דאך שוין געווען דא אין גלות, וואס הייסט אריינברענגען, ברענגט רשי אז והבאתי אותם מיינט אז דער אייבערשטער וועט ברענגען די אידן צו זיך. אפילו זיי וועלן זיין אין גלות אין די לאנד פון זייער פיינט, וועט ער מיט פארשידענע מיטלען זיי צוריק ברענגען צו זיך, קומט אויס אז דאס איז א גוטע זאך. או אז יכנע לבבם הערל, ברענגט רשי צוויי פשטים אויף דעם או, איין פשט איז, טאמער דעמאלטס וועט ווערן אונטערטעניג זייער פארשטאפט הארץ, ואז ירצו את עוונם, און דעמאלטס וועלן זיי איבערבעטן און מכפר זיין אויף זייערע זינד, אויף דעם זאגט דער פסוק ווייטער וזכרתי את בריתי יעקב אז דער אייבערשטער וועט געדענקען דעם בונד וואס ער האט געמאכט מיט די עלטערן און ער וועט זיי אויסלייזן פון דעם גלות, נאך א פשט זאגט רשי, או, טאמער, דער אייבערשטער ברענגט זיי אריין אין גלות, ווייל ער קלערט אז אפשר דאס וועט מאכן אז זייער פארשטאפטע הארץ זאל נכנע ווערן, און דעמאלטס וועלן זיי מיט דעם באוויליגן און באצאלן אויף די עבירות זייערע זאגט רשי, והבאתי אותם, אני בעצמי אביאם, איך אליין וועל זיי ברענגען, זו מידה טובה לישראל, דאס איז א גוטע זאך פאר אידן, שלא יהיו אומרים, זיי זאלן נישט זאגן הואיל וגלינו בין האומות, וויבאלד אונז זעמיר פארטריבן צווישן די פעלקער, נעשה כמעשיהם, קען מען טון אזוי ווי די גויים, זאגט דער אייבערשטער אני איני מניחם, איך גיי זיי נישט לאזן. אלא מעמיד אני את נביאי, איך וועל אויפשטעלן מיינע נביאים ומחזירם לתחת כנפיי, איך וועל זיי צוריקקערן צו אונטער מיינע פליגלען, שנאמר, והעולה על רוחכם, היו לא תהיה, דאס וואס ס'פאלט ענק ביי, אז וויבאלד איך האב ענק פארטריבן אין גלות, קענט עטס ענק אפקערן פון מיר, דאס וועט נישט זיין אזוי, חי אני נאום ה' אלוקים דער אייבערשטער שווערט אם לא ביד חזקה בזרוע נטויה בחמה שפוכה אמלוך עליכם, כ'וועל ענק מיט אלע מיטלען צוריקברענגען צו מיר, און דאס איז פשט אינעם פסוק והבאתי אותם בארץ אויביהם, וואס רשי האט געזאגט אני בעצמי אביאם, איז ווייל דער אייבערשטער אליין וועט זיי ברענגען בארץ אויביהם, קומט אויס אז די שכינה איז פארטריבן געווארן צוזאמען מיט די אידן, איז וויבאלד ס'איז דא דארטן א השראת השכינה, קען זיין א נבואה אויכעט, ממילא די נביאים וועלן קומען און מוכיח זיין די אידן און זיי צוריקברענגען צום גוטן וועג. וואס דאס איז טאקע אויכעט די מידה טובה וויאזוי מען קען ממתיק זיין דעם פסוק, זאגט דער בכור שור, אז ס'שטייט נישט דא ושלחתי אותם בארץ אויביהם נאר והבאתי, איך וועל זיי ברענגען, אז כביכול, וועט קיינמאל נישט פארלאזן אידישע קינדער, ווי זיי ווערן פארטריבן, גייט ער אלץ מיט מיט זיי. זאגט רשי. או אז יכנע כמו או נודע כי שור נגח הוא, וואס לויט דעם מיינט עס אם אז יכנע, אויב, דעמאלטס, וועט נכנע ווערן זייער הארץ. לשון אחר, אולי, טאמער, אפשר, שמא אז יכנע לבבם, אפשר וועט דעמאלטס ווערן נכנע זייער הארץ. ואז ירצו את עוונם, זאגט רש"י יכפרו על עוונם ביסוריהם מיט זייערע יסורים וועלן זיי פארצייען אויף זייערע עבירות. ס'דא נאך תירוצים. אויף די קשיא האבן מיר פריער געפרעגט, פארוואס וועט דער אייבערשטער גיין מיט זיי בקרי נאכדעם וואס זיי האבן זיך שוין מתוודה געווען? דער כתב סופר זאגט אז פונקט אזוי ווי א זון פון א צדיק וועט זיין א גרעסערע טענה אויף אים פארוואס ער גייט נישט אין די וועגן פון זיין טאטן, איז די זעלבע זאך דא א התנצלות פאר א זון פון א רשע, אז מען קען נישט האבן אזויפיל טענות אויף אים, ער שטאמט דאך פון שלעכטע עלטערן און פון זיי האט ער זיך אפגעלערנט צו טון שלעכטס. איז די ווידוי פון פסוק מ' זאגט ער איז נישט קיין ריכטיגע ווידוי, ווייל זיי פארענטפערן זיך ואת עוון אבותם, אונז זעמיר נישט אליין שולדיג אינגאנצן ווייל אונז האבן געהאט די עלטערנס עבירות אויכעט, וואס דאס האט אונז אויסגעלערנט צו גיין אויף די שלעכטע וועג. איז וויבאלד דאס איז נישט קיין ריכטיגע ווידוי, פאר דעם איז נישט געווארן אנגענומען דער ווידוי אינגאנצן, און מען וועט נאך דארפן ווייטער גלות ליידן כדי מכפר צו זיין ביז מען וועט זיך כאפן און תשובה טון אויף א ריכטיגן אופן. זאגט ער דא אויך די סוף פונעם פסוק ואף אשר הלכו עמי בקרי, זאגט ער די אידן וועלן זיך פארענטפערן, אונז האבן זיך נישט אראפגעזעצט אויספלאנירן מיט א גאנצע מחשבה תחילה וויאזוי צו גיין זינדיגן, ס'האט זיך געמאכט מ'איז דורכגעפאלן, וואס אויף דעם קען מען דאך נישט אזוי טענות האבן, ס'איז נישט אזוי הארב ווי ווען איינער זעצט זיך אראפ און פלאנירט אויס דירעקט צו גיין זינדיגן, און וויבאלד די ווידוי איז נאכנישט געווען קיין ריכטיגע אנערקענונג אויף די עבירות אליין, נאר מ'האט עס תולה געווען אין די עלטערן, און מ'האט זיך פארענטפערט אז ס'איז נישט געווען דורכגעטראכט נאר ס'איז געווען במקרה, איז עס נאכנישט די ריכטיגע ווידוי. די תולדות יצחק ענטפערט אז זיי וועלן זאגן, ס'קען נישט זיין אז די אלע יסורים, די גאנצע תוכחה קומט צוליב אונזערע עבירות אליין, אונז האבן נישט אזויפיל געזינדיגט אז אונז זאל מען ווערד זיין פאר אזויפיל תוכחה, נאר ס'מוז זיין אז מ'באשטראפט אונז אויכעט, א חלק פון די שטראף איז וועגן די עבירות פון אונזערע עלטערן, והתודו את עוונם ואת עוון אבותם. זיי זאגן אז א חלק פון די תוכחה קומט אויף אלטע עבירות, ס'האט נישט מיט זיי. דאס הייסט נאך אלץ נישט קיין ריכטיגע ווידוי, ווילאנג זיי וועלן נישט אנערקענען אז דאס איז צוליב זייער חטא אליין, און אויף דעם זאגט די פסוק ואז ירצו את עוונם, נאכדעם וואס דער אייבערשטער וועט זיי אריינברענגען בארץ אויביהם, וועט זייער פארשטאפט הארץ ווערן נכנע. און דעמאלטס וועלן זיי איינזעהן ירצו, זיי וועלן אליין נתפייס ווערן און איינזעהן אז דאס האט יא צו טון מיט זייער זינד אליין און ס'האט גארנישט מיט די עלטערן קיין שייכות און דערפאר ליגט אויף זיי אליין תשובה צו טון ווייל די גאנצע תוכחה איז געקומען צוליב זייער זינד. פסוק מ ב, וזכרתי און איך וועל געדענקען את בריתי יעקב, מיין בונד וואס איך האב געמאכט מיט יעקב אין בית קל, ואף, און אז ס'וועט אויספעלן וועל איך אויכעט געדענקען את בריתי יצחק, מיין בונד וואס איך האב געמאכט מיט יצחק אויפן הר המוריה, ואף את בריתי אברהם אזכור, אז ס'וועט אויספעלן וועל איך אויך געדענקען דעם בונד וואס איך האב געמאכט מיט אברהם אבינו בין הבתרים, והארץ אזכור, און דאס לאנד ארץ ישראל וועל איך געדענקען. ווי די פסוק זאגט ווייטער אז דער אייבערשטער וועט געדענקען אז דאס לאנד איז געשטאנען די אלע יארן פוסט און וויסט און ס'האט שוין איבערגעבעטן און באוויליגט אויף די אלע יארן וואס מ'האט נישט געהיטן שמיטה ויובל, ממילא קען מען שוין צוריקגיין קיין ארץ ישראל. זאגט רש י וזכרתי את בריתי יעקב, בחמשה מקומות נכתב מלא, אויף פינף פלעצער שטייט יעקב מיט א ו', ואליהו חסר בחמשה מקומות, אקעגן דעם שטייט די נאמען אליהו אן א ו' צום סוף אויף פינף פלעצער, ווייל יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון, שיבוא ויבשר גאולת בניו, יעקב האט גענומען דעם אות ו' פון אליהו אז ער זאל צוזאגן מיט דעם, ער האט עס גענומען אלס א משכון אז ער גייט קומען אנזאגן די גאולה פאר זיינע קינדער. פארוואס פונקט די אות ו'? דא וואס זאגן אז דאס איז א רמז אז די גאולה וועט זיין אינעם אלף השישי, אנדערע זאגן ווייל אויב ער וואלט גענומען איינע פון די אנדערע אותיות וואלט זיך געטוישט דערמיט די משמעות פון די נאמען יעקב, נאר א ו' אז מען לייגט עס צו אינמיטן די ווארט פון יעקב טוישט עס נישט די הברה, מען קען נאך אלץ געהעריג זאגן דעם ווארט יעקב, פאר דעם האט ער אויסגעקליבן דעם אות. די מזרחי שטעלט זיך פארוואס פונקט פינף מאל, די זעלבע משכון קען מען נעמען איין מאל אליין. זאגט ער דאס איז א רמז אויף די חביבות וואס יעקב האט צו זיינע קינדער, אז ער האט גענומען פון אים פינף משכונות, אזוי ווי די חמשה חומשי תורה. וזכרתי את בריתי יעקב זאגט רש י, למה נמנו אבות אחורנית? פארוואס ווערן די אבות הקדושים דא אויסגערעכנט צוריקצוועגס? כלומר דער פסוק וויל זאגן כדאי הוא יעקב הקטן לכך, יעקב וואס ער איז דער קלענסטער, דער אונטערשטער פון די שבטים, ער אליין איז ווערד אז זיין זכות זאל אונז אויסלייזן פון גלות, ואם אינו כדאי, און טאמער ער איז נישט כדאי, ווי דער שך זאגט, ווייל ער האט נישט אזויפיל געדארפט הארעווען אויף זיינע מידות טובות, ער האט דאך געהאט כשר'ע עלטערן, און א כשר'ע זיידע, וואס זיי האבן שוין אויסגעטרעטן דעם וועג פאר אים, זיי האבן אים אראפגעברענגט א הייליגע נשמה, ממילא זיין זכות אליין איז נאכנישט אזוי גרויס, הרי יצחק עמו. האסט אבער יצחק'ס זכות צוזאמען מיט אים, ואם אינו כדאי ווייל ער איז אויך געווען א צדיק בן צדיק, ער האט נישט אזוי שווער געדארפט הארעווען, הרי אברהם עמו שהוא כדאי וואס ער איז זיכער כדאי, ווייל ער איז דאך געווען פון א בן רשע, און דאך האט ער זיך אזוי אויפגעארבעט צו אריינברענגען די גאנצע וועלט תחת כנפי השכינה. ממילא רעכנט ער דאס אויס צוריקצווועגס. ולמה לא נאמר זכירה ביצחק? ביי יעקב שטייט וזכרתי, ביי אברהם שטייט אזכור, ביי יצחק שטייט נישט קיין שום ווארט פון געדענקען, ווייל ס'פעלט נישט אויס צו געדענקען, אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על המזבח, די אש פון יצחק ווערט געזען פאר מיר אויפגעהויפנט און ס'ליגט אויף די מזבח, אדער מיינט עס די אש פון די אייל, וואס מען האט מקריב געווען אנשטאטס יצחק, אדער גייט עס ארויף אויף די אש פון די העלצער וואס אברהם האט פארברענט דארט ביי די עקידה כדי אויפצוברענגען אויף דעם זיין זון יצחק, אדער מיינט עס ממש די אש פון יצחק, ווי ס'שטייט א מדרש אז יצחק איז פארברענט געווארן בשעת די עקידה, נאר מען האט אים אויפגעלעבט צוריק מיט תחיית המתים. די רמב"ן שטעלט זיך, אויב די פסוק זאגט וזכרתי את בריתי יעקב, מיינט דאך דאס אז מען וועט געדענקען די בונד פון די עלטערן, און מען וועט אויסלייזן פון גלות, איז פארוואס שטייט ווייטער אין פסוק והארץ תעזב מהם? ענפערט ער, אז די והארץ תעזב מהם וואס שטייט אין די קומענדיגע פסוק, דאס גייט ארויף אפילו נאכדעם וואס מען וועט שוין צוריקקומען, נאכן גלות בבל, נאך זיבעציק יאר וועט מען צוריק גיין קיין ארץ ישראל, וועט נאך אלץ זיין ניינצן יאר זאגט ער, וואס די לאנד וועט זיין פארלאזט, און מען האט נאך נישט געהאט קיין רעכט געהעריג דאס צוריק אויפצובויען, אבער די וזכרתי, דאס איז א געדענקעניש אויף אריינצוברענגען די אידן צוריק קיין ארץ ישראל. ער זאגט אויך אז דאס וואס עס שטייט והבאתי אותם בארץ אויביהם אין פסוק מ"א, וואס עס האבן זיך געשטעלט פריער אז די אידן זענען דאך שוין געווען אין גלות, וואס הייסט מען וועט זיי אריינברענגען אין גלות? דאס מיינט אז מען וועט זיי צוריק ברענגען קיין ארץ ישראל. מען וועט זיי צוריק ברענגען אבער עס וועט נאך נישט זיין זייער לאנד, עס וועט נאך זיין קודם ארץ אויביהם, ווי ער ברענגט פסוקים פון עזרא און נחמיה אז די ערשטע שטיק צייט, זענען די גוים דארט געווען זייער פיינטליך צו זיי, און זיי האבן געדארפט זיין נכנע אונטער זיי, און דעמאלטס ווערט עס נאך אנגערופן בארץ אויביהם, שפעטער איז געקומען די זכירה פון די אבות, און מען האט יא ערלויבט צו בויען די בית המקדש, אבער נאכדעם איז ווייטער געווען א שטיק צייט וואס איז געווען פארלאזט פון זיי. דער של"ה הקדוש זאגט אז די גאנצע פסוק מ"ב איז נאך א חלק פון די תוכחה, ווייל דער אייבערשטער וועט געדענקען אז זיי האבן געהאט אזעלכע חשוב'ע עלטערן ווי יעקב, יצחק און אברהם, און דאך האבן זיי אזוי געזינדיגט, וועט מען זיי נאך מער שמייסן, ווייל אזוי איז די סדר אז ווען איינער שטאמט פון חשוב'ע עלטערן דארף ער זיך בעסער אויפפירן, והארץ אזכור, מען וועט געדענקען אז זיי קומען פון אזא הייליג לאנד אוירא דארץ ישראל מחכים, ממילא איז די טענה אויף זיי סאך שטערקער פארוואס זיי זענען אזוי דורכגעפאלן און די פלאץ האט נישט גורם געווען אויף זיי זיך צו פירן בעסער. אין צרור המור און אנדערע זאגן זיי אז והארץ אזכור, דאס איז די טענה. דער אייבערשטער זאגט, איך געדענק טאקע די בונד וואס כ'האב געמאכט מיט דיינע עלטערן, און איך וועל דיר מוחל זיין אויף אלע עבירות שבין אדם למקום, אבער והארץ אזכור, איך געדענק אויך אז די לאנד האט א טענה, די לאנד רעדט זיך אפ אז מען האט נישט איינגעהאלטן די דינים פון שמיטה ויובל, ווי לאנג מען איז געווען אויף איר. און דערפאר מוז מען נאך אביסל זיין פארלאזט והארץ תעזוב מהם ווי די פסוק זאגט ווייטער, כדי צו בארואיגן און איבערבעטן די לאנד, וואס די לאנד וויל נאכנישט מוותר זיין אויף דעם וואס מען האט נישט געהיטן שמיטה און יובל. פסוק מ ג, והארץ תעזוב מהם, און דאס לאנד וועט זיין פארלאזט פון זיי, ותרץ את שבתותיה בהשמה מהם, ווען זי וועט זיין פארוויסטעט מיט זיי, וועט זי דעמאלטס באוויליגן דעם אייבערשטן, אויף די שמיטה און יובל יארן וואס זי האט נישט גערוהט און וואס זי האט געדארפט רוען, והם ירצו את עוונם, און זיי וועלן אויכעט באצאלן אויף זייערע זינד, אדער איבערבעטן דעם אייבערשטן אויף זייערע זינד, יען וביען, דאס קומט זיי צוליב דעם וואס במשפטי מאסו, זיי האבן פארמיאוסט אין מיינע דינים ואת חוקותי געלה נפשם, מיינע געזעצן האט פארמיאוסט זייער זעהל.

וואס האב איך געדענקט? איך געדענק אז והארץ תעזוב מהם, אז דאס לאנד איז שוין געווען גענוג לאנג פארלאזט פון זיי און זי האט שוין באוויליגט אויף אירע שבתים, און והם ירצו את עוונם, זיי האבן שוין אויכעט גענוג געליטן אז דאס זאל פארצייען אויף אלע זייערע זינד, און זיי האבן שוין אלע איינגעזען אז במשפטי מאסו ואת חוקותי געלה נפשם, און דערפאר, זאגט דער פסוק ווייטער, אז. ואף גם זאת, וועט מען זיי נישט פארמיאוסן, לכלותם, און וזכרתי להם ברית ראשונים, מען קען זיי צוריק ברענגען, און ווי די פסוק זאגט פריער אויכעט וזכרתי את בריתי יעקב, קומט אויס אז די והארץ תעזוב מהם איז נישט קיין פרישע פורעניות, נאר פארקערט, ס'איז א שייכות מיט די פסוק מ ב אז דער אייבערשטער וועט געדענקען אז זיי זענען שוין געווען גענוג לאנג אין גלות, און זיי זענען שוין אפגעקומען אויף זייערע עבירות, און ס'איז שוין די העכסט צייט זיי אהיימצוברענגען. דער מאור ושמש טייטשט אויס די והם ירצו את עוונם, זאגט ער, ס'וועט קומען א צייט וואס מ'וועט וועלן זיך אנכאפן מיט די פריערדיגע עבירות, אידן וועלן תשובה טון מאהבה, און ווען מ'טוט תשובה מאהבה איז די זדונות ווערן זכיות, ממילא וועט מען גיין זוכן מיט לעכט ווי קען מען נאך טרעפן די אלטע עבירות, מ'וועט עס וועלן האבן ווייל דאס וועט פארוואנדלט ווערן צו זכותים. פסוק מ ד, ואף גם זאת, טייטשן די מפרשים, און אויכעט נאכדעם וואס די אידן האבן פאר'מיאוס'ט אין מיינע משפטים און אין מיינע חוקים, וואס איך וואלט מיך ווען געדארפט פירן מיט זיי מידה כנגד מידה און אינגאנצן פאר'מיאוס'ן אין זיי, אבער איך וועל מיך נישט פירן אזוי ווי זיי, זיי זענען א בשר ודם וואס פעלשט אין א בונד, אבער איך בין א באשעפער, ממילא כאטשיג זיי האבן אזוי געטון צו מיר, בהיותם בארץ אויביהם, ווען זיי וועלן זיין אין די לאנד פון זייער פיינט, לא מאסתם, האב איך זיי נישט פארמיסט, ולא געלתם, כ'האב זיך נישט פארעקלט פון זיי, לכלותם, זיי צו פארלענדן, אויף צו פארלענדן, נישט, נאר אויף אפצוקומען, וויפיל זיי דארפן אפקומען, האב איך זיך פארמיסט, אביסל, להפר בריתי איתם, כ'האב זיי נישט פארמיסט, צו גיין צעשטערן מיין בונד מיט זיי, כי אני ה' אלוקיהם, ווייל איך בין זייער באשעפער, איך בין א באשעפער וואס ער פעלטשט נישט אין א בונד, און אז איך האב געמאכט א בונד מיט זיי, אפילו זיי האבן נישט איינגעהאלטן זייער זייט פונעם בונד, וועל איך מיך האלטן מיט מיין זייט דערפון, און דערפאר וועל איך זיי אויסלייזן פון גלות. רש"י טייטשט ואף גם זאת, ואף אפילו אני עושה עמהם זאת הפורעניות אשר אמרתי, כאטשיג אפילו איך וועך טוהן די אלע פורעניות וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים, בהיותם בארץ אויביהם, אבער לא מאסתים לכלותם ולהפר בריתי אשר איתם, איך וועל זיי נישט אינגאנצן פארמיסן און צושטערן מיין בונד וואס איז מיט זיי, ס'איז דא א הבטחה, כי לא תשכח מפי זרעו, די מפרשים זאגן אז ואף גם זאת גייט ארויף אויף די תורה וואס ווערט אנגערופן זאת התורה, אז אפילו די אידן זענען אין גלות, וועט קיינמאל נישט ווערן פארגעסן פון זיי די תורה, און אויף דעם באציט זיך די לא מאסתם ולא געלתם לכלותם. פסוק מ ה, וזכרתי להם ברית ראשונים, איך וועל געדענקען צו זיי די בונד וואס איך האב געמאכט מיט די ערשטע דור, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, וואס איך האב זיי ארויסגעצויגן פון לאנד מצרים, לעיני הגוים, פאר די אויגן פון די פעלקער, להיות להם לאלקים, צו זיין צו זיי פאר א באשעפער, אני ה' איך בין דער באשעפער. מיינט דער פסוק צו זאגן, ואף גם זאת, כאטשיג זיי האבן נישט תשובה געטון, ס'דא צוויי אופנים וויאזוי אידן ווערן אויסגעלייזט. אדער אז מען טוט תשובה, און דעמאלטס קען מען ווערן אויסגעלייזט אפילו פאר די זמן פון די קיץ הגאולה, און אויף דעם איז געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים או אז יכנע לבבם הערל, אויב ס'וועט נכנע ווערן זייער פארשטאפט הארץ, וועט זיין וזכרתי אפילו ס'איז נאכנישט די צייט, אבער אויב נישט, וועט מוזן זיין והארץ תעזוב מהם, מ'דארף אויסווארטן ביז ס'קומט אן די ענדע טערמין פונעם גלות, איז ואף גם זאת, כאטשיג זיי האבן נאך נישט תשובה געטון, כאטשיג זיי האלטן זיך נאך אלץ מיט זייערע שלעכטע מעשים, אבער דאך וועט דער אייבערשטער זיי מוזן אויסלייזן, ווייל וזכרתי להם ברית ראשונים, וואס דער אייבערשטער האט געמאכט א בונד זיי אויסצולייזן ווען ס'וועט אנקומען די ריכטיגע מינוט. די מפרשים טייטשן לעיני הגויים דער אייבערשטער זאגט, איך וועל ענק אויסלייזן, נישט פאר ענקערטוועגן, נישט צוליב ענקערע זכותים, נאר כדי עס זאל נישט פארשוועכט ווערן מיין נאמען. איך האב דאך ענק אויסגעלייזט פאר די אויגן פון די פעלקער, אלע פעלקער האבן געזען ווי איך נעם ענק צו א פאלק פאר מיר, און אויב איך זאל ענק אינגאנצן פארלאזן לכלותם, וועט זיין א געוואלדיגער חילול השם, איז ממילא פאר מיין כבוד וועגן וועל איך ענק אויסלייזן. דער כתב סופר טייטשט, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, פונקט ווי די אידן זענען ארויס פון מצרים עירום ועריה אן קיין שום אייגענע זכותים, די זעלבע זאך וועט זיין לעתיד, אויב מען וועט נישט זוכה זיין תשובה צו טון, אידן וועלן נישט תשובה טון, מען וועט זיך אנהאלטן, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם וועט מען זיך אנהאלטן מיט די פריערדיגע שלעכטע מעשים, זאגט דער אייבערשטער, וועל איך געדענקען אז ביי מצרים איז אויכעט אזוי געווען, און דאך האב איך זיי אויסגעלייזט. זאגט רשי ברית ראשונים של שבטים, די שבטים וואס זיי האט דער אייבערשטער ארויסגעצויגן פון מצרים, האט ארויסגעצויגן אלע צוועלף שבטים, און דער אייבערשטער האט געמאכט מיט זיי דעם בונד, זאגט דער אבן עזרא און ביים בארג סיני, דער אור החיים הקדוש זאגט אז דאס גייט ארויף אויף דער בונד וואס דער אייבערשטער האט זיי געזאגט, והייתם לי סגולה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, א ווארט פונעם אייבערשטן הייסט א ברית, ס'הייסט א הבטחה. ממילא וועט דער אייבערשטער זיי נישט אינגאנצן פארמיסן, און דער אייבערשטער וועט זיי נישט אויפטוישן מיט קיין שום אנדערע פאלק, ווי דער פסוק זאגט להיות להם לאלקים, נאר צו זיי, און נישט קיין אנדערע אומה ולשון וועט זוכה זיין צו די קורבה יתירה וואס אידן האבן. פסוק מ ו. אלה החוקים, דאס זענען די געזעצן והמשפטים און די דינים והתורות און די לערנונגען אשר נתן ה' וואס דער אייבערשטער האט געגעבן בינו צווישן אים ובין בני ישראל און צווישן די אידישע קינדער בהר סיני, אויפן בארג סיני ביד משה, דורך די הענט פון משה רבינו, דאס באציט זיך אויף די לעצטע פרשיות, פון אנהייב פרשת בהר וואס דארט איז געשטאנען בהר סיני, ביז דא, די אלע זענען געזאגט געווארן אויפן בארג סיני. און די המשך פון די תוכחה צו פרשת בהר איז זייער פשוט, ווייל די עיקר תוכחה איז געווען וועגן מ'האט נישט אפגעהיטן שמיטה ויובל, ממילא צוזאמען מיט דעם וואס מ'האט געגעבן די דינים פון שמיטה ויובל אין פרשת בהר, האט מען געזאגט די ברכות און די קללות וואס קומען אין צוזאמענהאנג מיט שמיטה ויובל. זאגט רשי והתורות איז א לשון רבים, אחת בכתב ואחת בעל פה, ס'איז דא א תורה שבכתב און א תורה שבעל פה, מגיד דאס לערנט אונז שכולם ניתנו למשה בסיני, אלע ביידע זענען געגעבן געווארן אויף משה רבינו ביים בארג סיני. קאפיטל כ ז פסוק א', הייבט זיך אן די פרשה פון ערכין, און די המשך פון דעם מיט די פריערדיגע פרשה איז אויך, די קומענדיגע גאנצע קאפיטל איז געזאגט געווארן אויפן בארג סיני, ווי ס'שטייט אינעם לעצטן פסוק, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני, אנדערש ווי פרשת במדבר, וואס דארט הייבט זיך שוין אן זאכן וואס זענען געזאגט געווארן באוהל מועד, אבער דא רעדט מען פון זאכן וואס זענען געגעבן געווארן אויפן בארג סיני, און די המשך פון די פרשה דווקא אהער איז אויכעט ווייל מ'רעדט דא פון זאכן וואס האבן צוטון מיט יובל, שפעטער וועט שטיין אין די פרשה ווען איינער איז מקדיש א פעלד האט עס צוטון וויפיל יאר ס'איז דא ביז יובל און אזוי ווייטער ווי ס'שטייט דארט אין די פסוקים, ממילא איז עס געזאגט געווארן אין די זעלבע צייט ווי פרשת בהר און פרשת בחוקותי אין די זעלבע פלאץ אויפן בארג סיני. דאס איז די פסוק וידבר ה' אל משה לאמור, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה אזוי צו זאגן, פסוק ב', דבר רעד אל בני ישראל צו די אידישע קינדער ואמרת אליהם דו זאלסט זאגן צו זיי, איש א מענטש כי יפלא אז ער וועט ארויסזאגן אדער אפשיידן נדר, א נדר, א מענטש נעמט זיך אונטער, אויב דער אייבערשטער וועט אים העלפן אין א געוויסע זאך, בערכך נפשות לה', ווען דו וועסט ארויסזאגן אז דו ווילסט געבן די שאץ פון נפשות, פון מענטשן, פארן אייבערשטן. ער זאגט פארן אייבערשטן אז ער גייט געבן זיין אייגענע שאצונג, אדער די שאצונג פון זיינע קינדער, וויל ער געבן פאר בדק הבית די ווערד פון זיך אדער פון די קינדער, מ'רעדט נישט ממש פון די ווערד ווי רש"י שמועסט באלד אויס, נאר א באשטימטע שאצונג וואס די תורה האט אראפגעשטעלט לויט די יארגאנג פונעם מענטש. זאגט רש"י כי יפלא, יפריש, אזוי איז דא איין גירסא אז דאס מיינט אפשיידן, א צווייטע גירסא יפרש, ארויסזאגן בפיו מיטן מויל. בערכך נפשות ליתן ערך נפשו צו געבן די ערך די שאץ פון זיין זעל, לומר צו זאגן ערך דבר שנפשו תלויה בו עלי ס'מוז נישט זיין אז ער זאגט ערכי עלי אויפן גאנצן גוף, אפילו אויב ער זאגט די ערכין פון זיין קאפ אדער פון זיין הארץ אדער א צווייטע אבר וואס די נשמה איז אנגעוואנדן אין דעם מ'קען נישט לעבן אן דעם, וועט ער אויכעט מחויב זיין צו געבן די ערכין פון די גאנצע מענטש. פסוק ג', והיה ערכך הזכר, הייבט ער אן זאגן וויאזוי זאל מען שאצן, וויפיל געלט דארף מען געבן, אויב מען האט געזאגט אז מען וויל געבן די שאצונג פון א זכר, מבן עשרים שנה ועד בן חמישים שנה, צווישן צוואנציג יאר, וואס דעמאלטס הייסט מען ראוי ארויסצוגיין אין מיליטער, ביז די זעכציג יאר, וואס פון דעמאלטס און ווייטער הייסט מען שוין אן אלטער מענטש, די מיטעלע יארן פונעם מענטש, וואס דעמאלטס איז ער ביי די גרעסטע כוחות, איז והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקודש, די שאצונג דארף זיין פופציג זילבערנע שקלים פון די הייליגע שקלים וואס האט א דאפלטע ווערד ווי די פשוטע שקלים. זאגט רש"י והיה ערכך וגומר, אין ערך זה לשון דמים, ס'מיינט נישט די ווערד, די פרייז, אלא, בין שהוא יוקר, סיי דער מענטש איז טייער, בין שהוא זול, סיי ער איז ביליג, כפי שניו הוא הערך הקצוב עליו בפרשה זו, לויט זיינע יארן איז די ערך וואס איז באשטימט אויף אים אין די פרשה. ערכך זאגט רש"י דאס טייטשט נישט דיין שאצונג, ווייל ס'שטייט שפעטער אין די פסוקים ערכך אויף א אופן וואס מ'קען עס נישט טייטשן בלשון נוכח דיין שאצונג, נאר ערכך האט פשוט א איבעריגע כ"ף, ס'איז כמו ערך. וכפל הכפי"ן לא ידעתי מאיזה לשון הוא, כ'ווייס נישט פון וועלכן סארט שפראך, פון וועלכן אויסדרוק ס'קומט אהער דא דער געדאפעלטער כ"ף. דער רשב"ם זאגט אז דאס איז אזוי ווי פון אודם, רויט, זאגט מען אדמומית, אדער פון לבן זאגט מען לבנונית. ס'איז פשוט, מ'לייגט אמאל צו נאך אן איבריגע אות ביי די ענדע פון א ווארט. אנדערע זאגן אז דאס מיינט יא ערכך א לשון נוכח, מ'רעדט צום כהן, אז דער כהן דארף אפשאצן דעם מענטש. דארט ווי ס'איז דא א באשטימטע שאצונג פון די תורה, דארף דער כהן זאגן יענעם פרייז, און דארט ווי נישט, דארף עס דער כהן אליין צושאצן, ווי ס'שטייט שפעטער אין די פסוקים. פארוואס הייבט ער אן מיט די זכר מבן עשרים שנה ועד בן שישים שנה, און שפעטער רעדט ער הערשט פון צווישן פינף יאר און צוואנציג יאר, און נאכדעם צווישן א חודש אלט און פינף יאר, און נאכדעם רעדט מען פון זעכציג יאר און עלטער, לכאורה וואלט מען געדארפט גיין לויט די סדר פון די געבורט פון א מענטש, קודם רעדן פון א פיצל קינד און נאכדעם ווען מען ווערט עלטער און עלטער. ברענגט די רבינו בחיי פונעם רמב"ם, וויבאלד דער פסוק האט געזאגט איש כי יפליא, איז קודם רעדט מען פון אן ערוואקסענע מענטש וואס ער זאגט ערכי עלי, איז ער אליין איז געווענליך איז ער, עה, א, איז געווענליך איז ער שוין א מיטל-יעריגער מענטש, זאגט דער פסוק אז פון צוואנציג ביז זעכציג זאל ער געבן כך וכך, און נאכדעם זאגט דער פסוק אויב דער ערוואקסענער וועט זאגן אז ער וויל געבן די שאצונג פון זיין קליין קינד, איז אויב ער האט געזאגט אויף א קינד מבן חמש ועד בן עשרים, וואס מען האט דאך שוין פריער גערעדט פון צוואנציג און ווייטער, זאגט ער קודם וואס ס'וועט זיין ביז די צוואנציג, און נאכדעם רעדט ער פון א קלענערע קינד פון א חודש אלט ביז פינף יאר, און נאכדעם גייט ער צוריק צו רעדן פון א זעכציג יעריגער איד און עלטער. פסוק ד', ואם נקבה היא, אויב זי איז א נקבה, מען האט געהאט געזאגט אז מען גייט געבן די ערך פון א נקבה, והיה ערכך שלושים שקל, דארף זיין די שאצונג דערפון דרייסיג שקלים, וואס דאס איז כמעט די האלב פון די ווערט פון א זכר, זאגט די חזקוני, ווייל א פרוי איז באשאפן געווארן פונעם מאן, מען האט גענומען עצם מעצמי, און דערפאר האט זי נאר געהאט די האלב פון די יצירה פון א מאן, האט זי בערך א האלב פון די ווערד. פסוק ה. ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנים, אויב א מענטש וואס ער איז שוין געווען א גדול האט זיך אויסגעדרוקט אז ער וויל געבן די שאצונג פון א קינד צווישן פינף און צוואנציג יאר, והיה ערכך הזכר עשרים שקלים, דארפסטו געבן די שאצונג פון א זכר צוואנציג שקלים, ולנקבה עשרת שקלים. זאגט רש"י ואם מבן חמש שנים לא שיהי' הנודר קטן, נישט אז דער וואס ער מאכט די נדר ער איז א קטן, שאין בדברי קטן כלום, א קטן וואס ער מאכט א נדר איז עס גארנישט ווערט, אלא גדול, שאמר ערך קטן זה שבן חמש שנים עלי, מען רעדט פון אן ערוואקסענער וואס ער האט שוין וואס ער האט געזאגט אז ער וויל געבן די שאצונג פון א קטן. פסוק ו', ואם מבן חודש ועד בן חמש שנים, אויב האסטו געזאגט אז דו ווילסט געבן די שאצונג פון א קינד וואס איז פון א חודש אלט ביז פינף יאר אלט, והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף, דארפסטו געבן די שאצונג פאר א זכר פינף זילבערנע שקלים, ולנקבה דארף מען געבן ערכך שלשת שקלים כסף דריי זילבערנע שקלים. פסוק ז', ואם מבן ששים שנה ומעלה, און אויב פון זעכציג יאר און ארויף, אם זכר אויב ס'איז א זכר, והיה ערכך זאל זיין די שאץ חמשה עשר שקל, פֿופֿצן שקלים, ולנקבה עשרה שקלים, צען שקל. זאגט רש"י, ואם מבן שישים שנה וגומר, כשמגיע לימי הזקנה ווען מ'קומט אן צו די עלטערע יארן, האישה קרובה להחשב כאיש, איז די פרוי נאנט גערעכנט צו ווערן אזוי ווי א מאן, זי האט מער א ווערט ווי א מאן, לפיכך, האיש פוחת בזקנותו יותר משליש בערכו, א מאן פון די זעכציג און ווייטער ווערט ער פארמינערט פון זיין פריערדיגע ווערט מיט מער ווי א דריטל, ביי די בעסטע יארן פון זיין לעבן איז ער ווערט געווען פֿופֿציק און יעצט איז ער ווערט פֿופֿצן וואס דאס איז ווייניגער ווי א דריטל דערפון, והאישה אינה פוחתת אלא שליש בערכה, א פרוי איז פארדעם ווערט געווען דרײַסיק און יעצט איז ווערט נאר א דריטל דערפון אבער נישט ווייניגער ווי א דריטל, פארוואס איז דאס אזוי, דאמרי אינשי ווייל מענטשן זאגן סבא בביתא טאמער ס'איז דא אן עלטערער מאן אין שטוב, פחא בביתא, איז דאס אזוי ווי א חסרון אינעם שטוב, א נעץ אינעם שטוב, ס'שטערט די שטוב, ווייל א מאן, אלע זיינע יארן האט ער עוסק געווען אין שווערע ארבעט, און אויף דער עלטער קען ער דאס נישט טון, און קיין לייכטע ארבעט האט ער זיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט צו טון, מילא איז ער נאר א שטער. סבתא בביתא, טאמער ס'איז דא אן עלטערע פרוי אין שטוב, סימא בביתא, איז דאס אזוי ווי א אוצר אין שטוב, זי העלפט ארויס מיט די שטוב ארבעט, און זי היט אפ די שטוב זאכן, ווייל דאס איז זי געוואוינט צו טון פון א גאנץ לעבן, לייכטערע ארבעט און זי קען עס ווייטער אנהאלטן אויף דער עלטער, וסימנא טבא בביתא, און ס'איז א גוטע סימן אין שטוב, ממילא פארלירט זי נישט אזויפיל פון איר ווערד ווי די מאן. פסוק ח', ואם מך הוא מערכך, און אויב דער מענטש וואס ער האט געזאגט ערכי עלי אדער ערך פלוני עלי איז ארעמער פון די שאצונג, ער קען זיך נישט ערלויבן צו געבן די באשטימטע פרייז, והעמידו לפני הכהן, זאל ער נעמען דעם מענטש וועמענס ערכין ער וויל געבן און יענעם אראפשטעלן פארן כהן, והעריך אותו הכהן, און דער כהן זאל יענעם אפשאצן מיט א פרישע שאצונג. על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן, לויט וויפיל ס'קען יא דערגרייכן די האנט פון דער וואס האט געמאכט דעם נדר, אזוי זאל דער כהן יענעם אפשאצן, און זאגן אז דאס איז זיין שאצונג און דאס דארף יענער געבן. זאגט רש"י ואם מך הוא, שאין ידו משגת ליתן הערך הזה, זיין האנט קען נישט דערגרייכן צו געבן דעם שאצונג וואס די תורה האט ארויפגעשטעלט, והעמידו לנערך זאל ער אראפשטעלן דעם געשאצטן לפני הכהן ויעריכנו לפי השגת ידו של מעריך ער שאצט אים פון פריש לויט וויפיל ס'קען יא דערגרייכן די האנט פון דער מעריך על פי אשר תשיג לפי מה שיש לו יסדרנו לויט וויפיל ער האט נכסים זאל מען אים מסדר זיין וישאיר לו כדי חייו מ'דארף אים איבערלאזן גענוג געלט אויף צום לעבן. מען דארף אים איבערלאזן א מיטה, א בעט, כר וכסת, קישן מיט דאכענעס, מיט כלי אומנות, זיינע געצייג צום ארבעטן, אם היה חמר, טאמער ער איז געווען אן אייזל טרייבער, זיין פרנסה איז געווען צו ברענגען תבואה פון איין שטאט צום צווייטן, משאיר לו חמורו, דארף ער אים איבערלאזן זיין אייזל, און וויפיל ס'בלייבט איבער נאך די אלע זאכן, דאס איז די פרייז וואס מען דארף געבן פאר די ערכין.